מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף עיין עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. א איד קומט עולה רגל זיין פסח, שביעות, סוכות. לאמיר אביסל אדורכגיין וועלכע קרבנות האט א איד געדארפט מקריב זיין. די ערשטע זאך וואס מען געדארפט ברענגען איז א עולת ראיה. די תורה זאגט אונז ולא יראה פני ריקם, קום נישט ליידיגערהייט. איז איין קרבן וואס יעדער איינער געדארפט ברענגען איז געווען א עולת ראיה. חוץ דעם, ערשטן טאג פון יום טוב האט מען מקריב געווען א שלמי חגיגה, אזוי ווי די תורה זאגט אונז וחגותם אותו חג לה', איז געווען יעדער איינער מקריב געווען אויפן ערשטן טאג יום טוב, למשל פסח די פופצנטע האט מען מקריב געווען א שלמי חגיגה. יעצט חוץ דעם האט מען געברענגט שלמי שמחה, די תורה זאגט אונז ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך, אז דו דארפסט הנאה האבן דארפסטו האבן א שמחה, וויאזוי האט מען א שמחה מיט פלייש? איז ווי יעדער איינער געברענגט זיינע שלמים, נדרים, נדבות, דאס איז געווען די כדי צו האבן די שמחה אינדערהיים, די שמחת יום טוב. איז אונזערע משנה רעדט זיך פון א קרבן חגיגה וואס מ'האט מקריב געווען י"ד ניסן, נאך חצות, פארן קרבן תמיד, פארן קרבן פסח, האט מען מקריב געווען א שפעציעלע קרבן דאס איז געווען א חגיגת י"ד, און די גמרא גייט שוין זאגן פארוואס מ'האט עס געברענגט און ווי אזוי מ'האט עס געברענגט, און דאס גיימיר אנהייבן צו לערנען אין די משנה. גיימיר אנהייבן די משנה, זאגט די משנה, אימתי מביא חגיגה עמו, ווען ברענגט א מענטש די קרבן חגיגה? זאגט די משנה, בזמן שהוא בא בחול, ווי לאנג ערב יום טוב פאלט אין די וואכן, בטהרה, די ציבור מוזן זיין טהור, חאטשיג פאר קרבן פסח האט מען שוין געזאגט אז אפילו רוב ציבור זענען טמא קען מען מקריב זיין די קרבן פסח, חגיגה איז נישט אזוי, מען דארף זיין טהור כדי צו קענען מקריב זיין א קרבן חגיגה. ובמועט, און אויכעט די גאנצע פוינט איז געווען אז ס'זאל זיין דו האסט גאר צו ווייניג פלייש פון די קרבן פסח, ווי די גמרא גייט זאגן קרבן פסח עסט מען על השובע, האסטו צו ווייניג פלייש כדי צוקומען צו די מצב פון על השובע, האט מען געברענגט די קרבן חגיגה צו האבן פלייש אין היים זאל זיין גענוג, מיט דעם האט מען זיך אנגעפילט ממש ביז צו על השובע, שפעטער האט מען געגעסן דעם קרבן פסח. אבער זאגט די משנה בזמן שהוא בא בשבת, אויב ערב פסח פאלט אויף שבת, אדער במרובה, דו האסט געוויסט דו האסט אסאך מענטש, דו האסט אסאך פלייש אינדערהיים, דו האסט נישט אסאך מענטשן וואס קומען, און דו האסט גענוג אליינס פלייש פון קרבן פסח, האט מען נישט געברענגט, ובטומאה, אדער טמא, מען איז געווען טמא, אין מביאין עמו חגיגה האט מען נישט געברענגט קיין קרבן חגיגה. חגיגה היתה באה, ווי אזוי פון וועלכע סארט בהמה מען קען ברענגען א חגיגה, זאגט די משנה מן הצאן, מן הבקר, מן הכבשים, מן העזים, מן הזכרים, ומן הנקבות. ונאכלת לשני ימים ולילה אחת, מען קען עס עסן פאר שני ימים מיט לילה אחת, ווי די גמרא גייט עס צאמשטעלן און זען וואס איז די חילוקים צווישן א קרבן חגיגה מיט א קרבן פסח. דאס זאגט די הייליגע גמרא, מנא תנא, פון ווי ווייס איך דקתני חגיגה, דאס הייסט דו הייבסט מיר אן רעדן א משנה דא, אימתי מביא חגיגה עמו, ווער ווער האט בכלל דא גערעדט מאן דכר שמיה, ווער האט בכלל געעפנט א קרבן חגיגה, אז דו קומסט מיר פרעגן ווען ברענג איך א קרבן חגיגה, וואס יא, א מינוט. פון ווי הייבסטו אן? פון ווי קומסטו בכלל צו זאגן אז מען ברענגט א קרבן חגיגה? אויף דעם זאגט די משנה, זאגט די גמרא אזוי, תנא, אונז האבן יעצט געהאט געלערנט הרכבתו והבאותו דלא דחי שבת, אונז האבן יעצט געהאט א מחלוקת אין זאגן צו ס'איז דוחה שבת מכשירי מצוה, אז איך ברענג עס אריין, צו איך טראג עס אריין, חוץ לתחום, אראפנעמען יבלות, האט די משנה געזאגט, דאס זענען אלעס זאכן וואס זענען נישט דוחה שבת. אויף דעם זאגט די משנה יעצט, וקתני נמי חגיגה, אויף דעם קומט טאקע חגיגה זאגן דלא דחיא שבת, אז דאס איז אויך א זאך וואס איז נישט דוחה דעם שבת. והכי קאמר, דאס וואס די גמרא זאגט יעצט, אימתי מביאין עמו חגיגה, ווען ברענגט מען מיט זיך א חגיגה, דאס איז דווקא בזמן שהוא בא בחול, בטהרה ובמועט. ווילאנג ס'איז אינדערוואכן, ערב פסח פאלט אינדערוואכן דעמאלטס קענסטו ברענגען א קרבן חגיגה. דאס הייסט ס'איז נישט דוחה שבת אזוי ווי א קרבן פסח, בטהרה עס מוז זיין אז יעדע איינער איז טהור, און במועט האסט געהאט צו ווייניג פלייש, דו האסט געדארפט האבן פשוט מער כדי זאלסט קענען עסן די קרבן פסח על השובע, האט מען געברענגט חגיגת י"ד. אמר רב אשי, זאגט רב אשי, שמע מינה זעה איך פון דעם, חגיגת ארבעה עשר לאו חובה היא, ס'איז נישט קיין חוב אזוי ווי די אנדערע קרבנות אז דו מוזט עס ברענגען א חגיגת י"ד, נאר וואס? דאי סלקא דעתך חובה היא, אויב וואלטסטו געזאגט אז ס'איז ממש א חובה, ס'איז נישטא בכלל קיין ברירה אין דעם נאר יעדער איינער האט א חוב קדוש צו ברענגען אזא א קרבן, אויב אזוי תיתי בשבת, זאל מען עס קענען ברענגען שבת, אזוי ווי א קרבן פסח, אדער ותיתי במרובה, אפילו דו האסט אסאך פלייש אינדערהיים, אבער נאכאלץ אויב ס'איז ממש א חיוב מען מוז עס ברענגען, וואס גייט מיך אן צו דו האסט אסאך פלייש אינדערהיים האסט נישט אסאך פלייש אינדערהיים, ס'איז א קרבן וואס מען דארף ברענגען. ותיתי בטומאה, וואלסט געדארפט קענען ברענגען בטומאה אזוי ווי די קרבן פסח. אלא מאי זאגט ער אז די קרבן חגיגת י"ד איז נישט עכטיג א חובה אז דאס א חיוב ווי יעדע איינער מוז ברענגען אזא קרבן. נאר וואס, ובמועט מיהו מאי טעמא אתיא, אויב דו האסט נישט גענוג פלייש פון קרבן פסח פאר דיינע אלע מענטשן יעדע איינער זאל קענען עסן על השובע, פארוואס טאקע דארף איך ברענגען א חגיגת י"ד? זאגט די גמרא כדתניא, חגיגה הבאה עם הפסח, די חגיגה וואס מ'האט מקריב געווען מיט צוזאמען אויפן זעלבן טאג ווי די קרבן פסח, נאכלת תחילה מ'האט עס ערשט געגעסן, כדי שיהא פסח נאכל על השובע, אז ווען מ'קומט צו צו די קרבן פסח זאל מען עסן די קרבן פסח על השובע, דו זאלסט זיך נישט סתם כאפן אויפן קרבן פסח אז דאס איז זיין עיקר מיל, נאר וואס זאל זיין בדרך כבוד, אזוי ווי דרך מלכים, מען זאל קענען עסן ווי לאנג מען איז שוין זאט, מען איז נישט הונגעריג ווי א בער, מען קומט יעצט אריין עסן נאר א סעודה, נאר מען האט שוין געגעסן, יעצט קומט על השובע עסט מען די קרבן פסח וואס דאס איז דאך א הייליגע זאך. כדי צו קומען צו דעם מצב, האט מען געברענגט חגיגת י ד, דאס איז געוויסט אז דאס זאל מען האבן כדי זיך צו זעטיגן, שפעטער האט מען געגעסן דעם קרבן פסח על השובע. אבער אויב דו האסט געוויסט קלאר אז דו האסט נישט גענוג מענטשן זאלן עסן דיין קרבן, דו האסט גענוג פלייש אינדערהיים און מען קען עסן די קרבן פסח על השובע, דו האסט גענוג פאר דיינע אלע מענטשן אז יעדער איינער קען זאט ווערן דערפון, און נישט נאר יעדער איינער באקומט פשוט א קליינע כזית און ער וועט גארנישט האבן ער וועט גארנישט האבן דערפון, דו האסט גענוג פאר יעדער איינעם, דעמאלטס אוודאי דארפסטו נישט ברענגען חגיגת י ד, נאר קענסט דיך פארלאזן אויפן קרבן פסח. זאגט די גמרא ווייטער, ונאכלת לשני ימים, איז געשטאנען אין די משנה אז ווי לאנג קען איך עס עסן, לשני ימים, איך שעכט עס ערב פסח, טעקניקלי האלט זיך עס פאר צוויי טעג, ס'איז י ד מיט ט ו, מיט די נאכט פון די סדר נאכט. זאגט די גמרא אזוי, מתניתין דלא כבן תימא, אונזערע משנה איז נישט אזוי ווי בן תימא, דתניא וואס מיר האבן געלערנט בן תימא אומר, בן תימא זאגט, חגיגה הבאה עם הפסח הרי היא כפסח, די חגיגת י ד, וואס קומט צוזאם מיטן קרבן פסח, האט די זעלבע דינים ווי א קרבן פסח. די אלע דינים וואס דו ווייסט האנדלט זיך ביי קרבן פסח, האסטו די זעלבע דינים אויך ביי די חגיגת י ד. ואינה נאכלת אלא ליום ולילה, אזוי ווי א קרבן פסח קענסטו נאר עסן יום ולילה, ס'איז באמת די יום איז נישט אינגאנצן מדויק, ווייל כ'קען עס אוודאי נישט עסן יום, נאר פשט איז מ'מיינט צו זאגן אז ס'איז נאר די טאג מיט די נאכט, ס'איז נאר, מ'קען נישט האבן פאר צוויי גאנצע טעג, אזוי ווי למשל א שלמים, די זעלבע זאך איז אויך חגיגה, און ער קריגט זיך מיט די משנה, דו האסט נישט צוויי טעג עס צו עסן מיט א נאכט, נאר וואס, קענסט האבן איין נאכט מיט איין טאג, דאס הייסט, בסוף פון די סדר יענע נאכט מוזסט עס האבן געגעסן. וחגיגת חמשה עשר, אבער די חגיגת חמשה עשר וואס מיר האבן געזאגט די פופצנטע ברענגט מען נאכמאל א קרבן, דאס נאכלת לשני ימים ולילה אחד, דאס קענסטו טאקע עסן אזוי ווי א שלמים אז שני ימים ולילה אחד. זאגט די גמרא ווייטער וחגיגת ארבעה עשר יוצא בה משום שמחה ואין יוצא בה משום חגיגה, אזוי ווי מיר האבן פריער געזאגט, ס'איז דא א קרבן משום שמחה, דאס איז די שלמי שמחה וואס מען האט געברענגט כדי פשוט צו האבן פלייש אינדערהיים, איז וואס איז טאמער איינער האט געהאט א חגיגת י ד און פאר עפעס א סיבה האט מען עס נישט מקריב געווען, עס איז עפעס נישט אונטערגעקומען, וואס די סיבה זאל נאר זיין, עס איז נישט וויכטיג פאר יעצט, אבער ער דרייט זיך דא מיט א חגיגת י ד די שאלה איז יעצט קען ער יוצא מיט דעם זיין אנדערע קרבנות אויכעט? קען ער יוצא מיט זיין מיט דעם די חגיגה וואס ער דארף ברענגען אויפן פופצנטע? קען ער יוצא זיין מיט דעם די שלמי שמחה? אויף דעם זאגט די גמרא יא, וחגיגת ארבעה עשר יוצא בה משום שמחה, די חלק פון שלמי שמחה אז עס זאל האבן געברענגט ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך דאס קענסטו יוצא זיין, כאטשיג ווי רש י שמועסט אויס נארמאל קען מען נישט יוצא זיין איין קרבן אויפן צווייטן, אבער דא אין דעם פאל זאגט ער דא קען מען יא יוצא זיין, די שלמי שמחה חלק דאס קען איך יא אזוי יוצא זיין, אבער ואין יוצא בה משום חגיגה, אבער שלמי חגיגה, די חגיגת ט ו, די ערשטע יום טוב, די חגיגה וואס מען געברענגט יענעם טאג, דאס קענסטו נישט יוצא זיין דערמיט. זאגט די גמרא מאי טעמא דבן תימא, וואס איז די טעם פון בן תימא אז ער זאגט אז די חגיגת י ד האט די זעלבע דינים ווי א קרבן פסח? זאגט די גמרא אזוי, כדמתני רב לחייא בריה, אזוי ווי רב האט צו די געלערנט צו זיין זון חייא בריה, חייא זיין זון, זאגט ער אזוי, אין פסוק שטייט ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח, אין תורה שטייט לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח, זאגט ער אזוי. זבח חג, זה חגיגה. ווען די תורה זאגט אונז די ווארט זבח חג, מיינט די תורה צו זאגן, זאלסטו וויסן מען רעדט דא פון די קרבן חגיגה. הפסח, שטייט דא אבער אויך הפסח, לערן איך פון דעם כמשמעו, דאס מיינט די נארמאלע קרבן פסח. ואמר רחמנא לא ילין, די תורה זאגט אונז ולא ילין לבוקר, וועמען? צוויי זאכן, זבח חג, דאס איז איין זאך, און פסח, דאס איז די צווייטע זאך. די צוויי זאכן זאלסטו וויסן לא ילין, דאס טאר איך נישט איבערלאזן. פון דעם זאגט בן תימא, אז זיי האבן די זעלבע דינים. אזוי ווי קרבן פסח טאר איך נישט איבערלאזן, און די זעלבע זאך מיט קרבן חגיגת י ד, טארסט נישט איבערלאזן, נאר עס מוז ווערן געגעסן ביז צופרי. איבעיא להו, פרעגט די גמרא א קשיא, לבן תימא לפי בן תימא, וואס ער האט יעצט געזאגט מען שטעלט זיי צוזאמען, נאכלת צלי, או אין נאכלת צלי, האבן זיי די זעלבע דינים אויף אזוי ווייט, אזוי ווי דו ווייסט קרבן פסח מוז מען עסן צלי, געבראטענערהייט, די זעלבע זאך אויך, דו מוזט נעמען דעם קרבן חגיגת יו ד, דו מוזט עס עסן צלי. אדער ניין? אויף אזוי ווייט האב איך זיי נישט צוזאמגעשטעלט. קען זיין אזוי. כי אקשיה רחמנא לפסח, ווען האט די תורה עס צוזאמגעשטעלט צו פסח, דאס איז דווקא ללינה. דווקא עס זאל נישט איבערבלייבן, אויף דעם זאגט די תורה ולא ילין, זאל נישט איבערבלייבן. אבל לצלי, אבער סתם פאר די בראטן? לא, דאס מיינט די תורה נישט אויף אזוי ווייט אז זיי מוזן זיין די זעלבע. די תורה שטעלט צוזאם טאקע די קרבן חגיגה מיט'ן קרבן פסח. אבער דאס איז נאר ווי לאנג דו מעגסט עס עסן, אבער אויף צלי, צו דו עסט עס אזוי, צו איך עס עס אזוי, צו איך מוז גיין בראטן מיין קרבן חגיגה, דאס שוין נישט. או דילמא לא שנא, אדער אפשר ניין, די תורה שטעלט זיי צוזאמען, אז איך שטעל זיי צוזאמען, שטעל איך זיי פאר יעדע זאך צוזאמען. זאגט די גמרא תא שמע, הלילה הזה כולו צלי, און די נוסח, ווי די משנה זאגט דארטן שפעטער, אז די נוסח פון מה נשתנה, אבער פלעגט מען זאגן הלילה הזה כולו צלי, די נאכט פון פסח עסט מען אלעס נאר געבראטענערהייט. ואמר רב חסדא און רב חסדא האט געזאגט זו דברי בן תימא אז דאס די ווערטער פון פון בן תימא. שמע מינה זעהסט דאך פון דא וויבאלד זעהסט דאך די נוסח איז געווען כולו צלי אז די נאכט פון פסח עסט מען נאר צלי. חגיגה איז דאך אויך געווען א קרבן וואס מען האט געגעסן די נאכט פון פסח און ער זאגט קלאר כולו צלי זע איך אז ער האט געהאלטן אז די זעלבע דינים וואס איז דא ביי קרבן פסח נעם איך אריבער כג צו קרבן חגיגה, און נישט נאר די דין ווי לאנג איך מעג עס עסן האט עס די זעלבע דין ביי חגיגה, אויך לגבי די וועג פון עסן, אזוי ווי קרבן פסח מוז איך עסן צלי, איז די קרבן חגיגה אויכעט מוז איך עסן צלי. איבעיא להו פרעג איך דיר נאך א קשיא, לבן תימא, באה מן הבקר, או אינה באה מן הבקר, אונז ווייסן קרבן פסח קען איך נישט ברענגען, נאר פון צאן, קען איך אבער נעמען א קרבן קרבן חגיגה, מעג עס יא זיין פון בקר צו נישט? אונזער משנה איז געשטאנען אוודאי, קען זיין בקר, מן הכבשים, מן העיזים, זכרים, מן הנקבות, נישט קיין חילוק. אבער די בן תימא ווען דו שטעלסט עס צו איינס צום צווייטן, האט עס ממש די זעלבע דינים, אז בקר קען איך אויך נישט ברענגען, אט די זעלבע זאך פרעג איך דיר באה מן הנקבות, או אינה באה מן הנקבות, קרבן פסח מוז זיין פון א זכר, האט דאס די זעלבע דין די קרבן חגיגה, עס מוז אויך זיין פון א זכר און איך קען נישט ברענגען פון נקבות, אדער זאג איך ניין לגבי דעם האט די תורה עס נישט צוגעשטעלט. די זעלבע זאך פרעגט אויכעט באה בת שתי שנים, או אינה באה בת שתי שנים, אונז האמיר דאך שוין געלערנט פריער אז א קרבן פסח קען נאר זיין ביז א יאר אלט, האט קרבן חגיגה די זעלבע זאך, און איינמאל ס'ווערט עלטער ווי א יאר קען איך שוין מער נישט נוצן, אדער זאג איך ניין ווארט ער די תורה האט נישט צוגעשטעלט אויף דעם. כי אקשה רחמנא לפסח, קען זיין ווען האט די תורה צוגעשטעלט דעם חגיגה צו פסח, דאס איז דווקא למידי דאכילה, אויפן וועג צו זאגן ווי לאנג מעגסט עס עסן, אבל לכל מילי לא, אבער פאר יעדע אנדערע זאך נישט, או דילמא לא שנא אדער אפשר מאכט עס נישט קיין חילוק. ענטפערט די גמרא תא שמע חגיגה הבאה עם הפסח הרי היא כפסח, די חגיגה וואס קומט מיטן קרבן פסח איז ממש די זעלבע זאך ווי א קרבן פסח אליינס, באה מן הצאן ואינה באה מן הבקר, קענסט עס נאר ברענגען פון צאן און נישט פון בקר, באה מן הזכרים ואינה באה מן הנקבות, ס'קומט נאר פון זכרים און דו קענסט נישט נוצן קיין נקבות. באה בת שנתה, ואינה באה בת שתי שנים, ס'מוז זיין ביז צו א יאר אלט און ס'קען נישט זיין שוין אין די צווייטע יאר דערפון, ואינה נאכלת אלא ליום ולילה, דו קענסט עס עסן נאר ליום ולילה, ואינה נאכלת אלא צלי, און דו קענסט עס נאר עסן געבראטענערהייט, ואינה נאכלת אלא למנויו, און דו קענסט עס נאר עסן למנויו, צו די מענטשן, אזוי ווי אונז ווייסן קרבן פסח האט א דין אז נאר יעדער איינער וואס האט זיך צוגעטשעפעט צו די קרבן, ס'הייסט יעדער איינער וואס האט געזאגט איך וויל מיך ממנה זיין צו דעם קרבן,

דאס איז דאך בן תימא, שמע מינה, זע איך דא כולא מילתא בעינן שמע מינה, זע איך פון דא אז די צושטעל איז ממש די זעלבע, יעדע דין וואס איך האב א קרבן פסח האב איך די זעלבע דין אויכעט לגבי קרבן חגיגה. פרעגט די גמרא איבעיא להו איך וועל דיר פרעגן נאך איין קשיא לבן תימא, יש בה משום שבירת עצם, או אין בה משום שבירת העצם, אונז ווייסן ביי קרבן פסח שטייט דארט זאגט די תורה אונז ועצם לא תשברו בו איך טאר נישט צוברעכן א ביינדל פון די קרבן פסח איז פרעגט די גמרא וואס איז די הלכה לגבי קרבן חגיגה נעם איך אריבער דעם זעלבן הלכה און איך זאג קרבן פסח איז דא א הלכה אז איך טאר נישט צוברעכן א ביינדל די זעלבע זאך אויך קרבן חגיגה וואס איז די שאלה זאגט אזוי, אף על גב דכי אקשה רחמנא לפסח, כאטשיג כאטשיג אונז האבן יעצט געזאגט אז די תורה שטעלט צו דעם קרבן חגיגה צו א קרבן פסח, וועגן דעם פארשטיי איך נישט פארוואס פרעגסטו מיר יעצט וואס זאל זיין אנדערש דא לגבי צוברעכן א ביינדל, אבער אמר קרא בו, די תורה זאגט אונז ועצם לא תשברו בו, עס קען זאגן איז קען איך זאגן אזוי בו ולא בחגיגה אפשר די בו וויל מיר זאגן בו דווקא דארטן דווקא ביי קרבן פסח זאל איך זאג איך דיר דא בין איך ספעציעל מקפיד אויף דעם ווארנט די תורה אן צו זאגן ועצם לא תשברו בו או דילמא אדער זאג איך ניין האי בו בכשר ולא בפסול הוא דאתא קומט די בו מיר צו זאגן דווקא דא, דווקא ביי קרבן פסח וויל איך מקפיד זיין, זאלסט נישט צוברעכן א ביינדל, אבער לגבי קרבן חגיגה, דארטן גייט נישט אן צו דו צוברעכסט יא צו נישט. אדער זאג איך ניין, ווען די תורה זאגט מיר בו, מיינט מען סיי קרבן פסח און סיי קרבן חגיגה. איי וואס זאגסטו מיט די ווארט בו, בו קומט צו זאגן אז דו האסט א כשר'ע אז אלעס איז א פיינע קרבן פסח, דעמאלט זאג איך דיר לא תשברו בו, אבער אויב ס'איז טמא געווארן, אויף אזא פאל איז די תורה נישט מקפיד. און די שאלה איז ווען די תורה זאגט מיט די ווארט בו מיינט מען צו זאגן אויסצושפארן א קרבן חגיגה, אדער ניין קומט עס אויסצושפארן א קרבן פסח וואס איז טמא געווארן. אויף דעם זאגט די גמרא איך וועל דיר ברענגען א ראיה תא שמע, סתם א ברייתא די ברייתא זאגט אזוי סכין שנמצאת בארבעה עשר שוחט בה מיד א מענטש גייט אויפן גאס אין ירושלים און ער טרעפט אויפן ערד א שוחט מעסער א סכין זאגט די ברייתא אזוי אויב ס'איז געווען אויף ארבעה עשר דו האסט עס געטראפן י ד ניסן איז שוחט בה מיד קענסטו גלייך גיין שעכטן דערמיט פארוואס ווייל די גאנצע חשש דא איז אפשר דאס איז א טמא'נע מעסער ווער זאגט דיך? דו ווילסט עס שעכטן א קרבן, צו ס'איז א קרבן פסח, צו ס'איז א אנדערע קרבן, א קרבן חגיגה, וואס זאל עס זיין, ווילסט דו יעצט גיין שעכטן מיט דעם סכין, מיט דעם חלף, מיט דעם שעכט מעסער? אפשר איז עס טמא? אויף דעם זאג איך ניין. אויב דו האסט עס געטראפן י ד ערב פסח, קענסטו זיכער זיין אז דער באלעבאס איז שוין געגאנגען, ער האט עס גע'טובל'ט, ער האט געמאכט ס'איז דא הערב שמש אויף דעם, ער האט זיכער געמאכט אז י ג ניסן האט ער אלעס מסדר געווען מיט דעם מעסער, ווייל ער ווייסט דאך, דעם קומענדיגן טאג, מארגן י ד, דארף ער גיין שעכטן. איז אז דו טרעפסט עס אויפן ערד, קענסטו זיכער זיין אז ערב פסח, יעדער וויל שעכטן קרבן פסח, קענסטו אננעמען ס'איז א טהור'דיגע מעסער. איי, אפשר ליגט דער מעסער שוין דא אויפן גאס, חדשים לאנג? תירוץ איז ניין. אין ירושלים איז דאך געווען אזוי אסאך מענטשן וואס האבן זיך געדרייט דארטן, ווי מ'האט געזען אין די גמרא פריער, אויף איין יום טוב האט מען געברענגט וואן פוינט טו מיליאן קרבנות, דאס הייסט ס'איז געווען א ריזיגע געוואלדיגע עולם דארטן. סאו קענסטו זיכער זיין אז ס'ליגט אויפן ערד דארטן, ליגט עס נישט לאנג דארטן. אזוי אסאך מענטשן גייען דארטן אדורך, קענסטו זיכער זיין דאס האסט יעצט דא געטראפן, מסתמא איז אראפגעפאלן נישט לאנג צוריק. יעצט וויבאלד ס'איז ערב פסח, קענסטו דיך זיכער אננעמען די בעלי בתים האבן געוואלט גיין שעכטן זייער קרבן פסח דערמיט, איז וועגן דעם קענסטו אננעמען אז ס'איז טהור און דו קענסט גיין שעכטן מיט דעם וועלכע קרבן דו ווילסט נאר. אבער אויב ס'איז געווען בשלשה עשר, אויב דו האסט געטראפן די מעסער אויפן גאס בשלשה עשר, דאס הייסט א טאג פאר ערב פסח, שונה מטביל, קענסט דאך נישט וויסן צו די באלעבאס געווען ארגענייזט האט נישט געמאכט היינט אינדערפרי אדער אפשר נעכטן, ווייס איך דאך נישט צו דאס איז א טהור'דיגע מעסער צו נישט, שונה מטביל, אז ס'איז געווען י ד מוזטו גיין נאכאמאל עס טובל'ן אזוי זאלסט עס קענען נוצן דעם קומענדיגן טאג איינמאל ס'האט געהאט הערב שמש. אבער קופיץ, אויב ס'איז געווען פשוט א האק מעסער, וואס באמת בדיעבד קען איך עס נוצן פאר שחיטה אויכעט, אבער ס'איז נישט געווען די נארמאלע מעסער, נארמאל מיט די מעסער האט מען געשניטן פלייש, מען האט צוהאקט ביינער דערמיט, וואס איז די הלכה מיט אזא מעסער? אויף דעם זאגט די גמרא, קופיץ, א האק מעסער, בין בזה, בין בזה, שונה מטביל, סיי האסט געטראפן י ג, סיי האסט געטראפן י ד, שונה מטביל, דארפסט עס גיין נאכאמאל איבערטובל'ן צו מאכן זיכער אז ס'איז טהור, ס'הייסט דו גייסט עס טובל'ן, שפעטער ביינאכט, עס האבן הערב שמש, און שפעטער וועסטו עס קענען נוצן. די גמרא וויל יעצט פארשטיין מני ווי וועמען גייט די ברייסע לאמיר דאס יעצט פארשטיין דו זאגסט מיר א קופיץ אויב דו האסט עס געטראפן י ד שונה מטביל קענסט נישט אננעמען אז ס'איז טהור נאר וואס דארפסט עס גיין איבערטובל'ן פרעגט די גמרא אזוי מני ווי וועמען גייט עס אילימא רבנן אויב ווילסטו מיר זאגן אז דאס איז שיטת רבנן אזוי מיר געהאט דא אין די משנה פרעג איך דיר אזוי מאי שנא סכין דמטביל, פארוואס זאגסטו מיר ביי א סכין אז י ד ניסן דו טרעפסט א מעסער אויפן ערד קענסטו מאכט קענסטו אננעמען אז ס'איז זיכער טהור? פארוואס? דחזיא לפסח, ווייל יעדע איינער גייט דאך שעכטן א קרבן פסח נעמסטו אן אז ס'איז זיכער טהור, דער בעלעבאס האט עס זיכער גע'טובל'ט י ג ניסן כדי צו קענען שעכטן זיין קרבן פסח. אבער קופיץ נמי הא חזי לחגיגה. אויב גיי איך לפי שיטת רבנן אז האקן א ביין צו ברעכן א עצם פון א קרבן חגיגה איז נישט קיין שום פראבלעם ווייל איך שטעל עס נישט צו צו קרבן פסח, אויב אזוי דער איד ווייסט דאך אויף י ג ניסן אז מארגן גייט ער ברענגען א קרבן חגיגה, אויף י ד דארף ער האבן א האק מעסער כדי צו קענען צושניידן דעם פלייש, צוברעכן די ביינער, צו צוזאמלייגן זיין קרבן. איז ווייסטו דאך אויך אז דו דו טרעפסט י ד ניסן א קופיץ אויפן ערד קענסטו אננעמען די בעלי בתים איז נעכטן געקומען י ג ניסן האט עס גע'טובל'ט און אוודאי היינט ווען דו טרעפסט עס איז עס טהור איז פארוואס זאג איך ביי די מעסער זאגסטו יא קענסטו זיכער אננעמען די בעלי בתים האבן עס גע'טובל'ט מה שאין כן די קופיץ ווען דו טרעפסט עס אויפן ערד ניין דא קענסט נישט אננעמען פארוואס נישט? יעדער מענטש ווייסט, י ד דארף איך ברענגען א קרבן חגיגה, און פאר די קרבן חגיגה דארף האבן זיין קופיץ, איז ער זיכער געגאנגען י ג ניסן עס טובל'ן, איז פארוואס מאכסטו מיר א חילוק ביי סכין זאגסטו י ג ניסן, אז י ד ניסן סכין, אוודאי קענסטו עס ניצן, שוחט בה מיד קענסטו גיין שעכטן וועלכע קרבן דו ווילסט דערמיט, און ביי קופיץ ניין, אז דו ווילסט עס ניצן יעצט צו גיין שעכטן, נישט קיין חילוק וועלכע קרבן, איז שונה ומטביל דארפסט עס גיין איבערטובלן דו מעגסט עס נישט ניצן. אלא לאו, נאר מוז דאך זיין אז וואס דבן בסט דבן תימא היא, אז דאס גייט לפי בן תימא, וואס ער האט געהאלטן אז דו קענסט נישט גיין צוברעכן ביינער פון א קרבן חגיגה, ווייל ס'האט די זעלבע דין ווי א קרבן פסח. אויב אזוי ושמע מינה יש בה משום שבירת עצם, קענסט דאך זען פון דעם אז ס'איז דא א הלכה אז מ'טאר נישט צוברעכן די די ביינער פון א קרבן חגיגה, ווייסט דער באלעבאס אז י ד ניסן דארף איך נישט האבן קיין קופיץ, איך דארף עס טאקע האבן ט ו ווען איך גיי ברענגען מיין שלמי חגיגה אויף יום טוב אדער מיינע אנדערע קרבנות, אבער אויף י ד דארף איך עס נישט האבן, איז ער נישט געגאנגען צו יאגן י ג עס גיין טובל'ן, ווייל ער טראכט זיך י ד ערב פסח וועל איך עס גיין טובל'ן, איך האב דאך גענוג צייט דעמאלטס. וואס וועגן דעם, ווי אזוי קען עס זיין דו קענסט מחלק זיין צווישן א קופיץ מיט א סכין, מוז זיין א קופיץ האט דער בעלעבאס געוואוסט אז דאס דארף איך נישט האבן ווייל איך קען ממילא נישט צוברעכן די עצם פון א קרבן חגיגה, האב איך נישט וואס צו טון דערמיט, וועל איך עס גיין טובל'ן ערשט י ד, איז אז דו גייסט עס טרעפן י ד קען זיין אז ס'איז נאכנישט געווארן געטובל'ט, קען זיין אז עס האט נאכנישט געהאט קיין הערב שמש, מוזטו גיין שונה וטובל, מוזט עס גיין איבערטובל'ן. מה שאין כן ביי סכין, יעדער איינער ווייסט, קרבן פסח מוז איך דאך שעכטן, אויב דו טרעפסט א סכין אויפן ערד קענסטו עס גיין שעכטן, אבער האסט דען פון דא א ראיה אז בן תימא האט געהאלטן אז קרבן פסח האט די זעלבע, אז קרבן חגיגה האט די זעלבע דין ווי א קרבן פסח, און איך קען נישט צוברעכן די עצמות פון א קרבן חגיגה, און וועגן דעם דו טרעפסט די קופיץ, די בעלעבאס ווייסט כ'האב נישט וואס צו טון מיט א קופיץ י ד ניסן, איז לאזט עס פאר י ד צו גיין טובל'ן כדי עס זאל זיין גרייט פאר ט ו. זאגט די גמרא לא, ניין, ס'איז נישט קיין ראיה פון דא, לא לעולם רבנן, אין אמת'ן אריין קען איך זאגן אז דאס איז אויך שיטת רבנן, וואס זיי האבן געהאלטן אז צוברעכן עצמות פון א קרבן איז נישט קיין שום פראבלעם, קרבן חגיגה, קענסטו גיין צוברעכן די ביינער. נאר וואס, כגון שבא בשבת, דא רעדט זיך עס אז ס'איז געווען אויף שבת, דאס הייסט, אז י ד ניסן איז געווען אויף שבת, וויבאלד ס'איז געווען אויף שבת, ווייסט דאך דער איד אז י ג דארף איך נישט גיין טובל'ן, ווייל זיי האבן נישט געזאגט אין די משנה אז י ד וואס פאלט אויף שבת ברענג איך נישט קיין קרבן חגיגה, ווייסט ער דארף נאר האבן די מעסער אויף ט ו, איז וועגן דעם האסט נישט קיין ראיה אז די מעסער וואס דו האסט יעצט געטראפן, די קופיץ וואס דו האסט יעצט געטראפן, האסטו געטובל'ט קרבן פסח וואס דו ווייסט זייער גוט אז מען דארף עס האבן ווייל ס'איז דוחה שבת, אז דו טרעפסט עס אויפן נעט. אוודאי קענסט עס נוצן, ווייל דער בעלעבאס איז אוודאי געגאנגען עס גיין טובל'ן, מה שאין כן די קופיץ, וויבאלד י ד ניסן איז שבת, י ד וואס איז שבת קען איך נישט ברענגען קיין קרבן חגיגה, דארף איך נישט האבן קיין קופיץ, ביסט נישט פארזיכערט אז דער מעסער, דער קופיץ וואס דו האסט יעצט געטראפן, האסטו געטובל'ט. פארדעם מוזטו עס גיין איבערטובל'ן. פרעגט די גמרא איין מינוט, והא מדקתני סיפא חל ארבעה עשר להיות בשבת, לאמיר אנקוקן די סיפא, די סיפא זאגט אונז, ביי קופיץ זאגט אזוי, חל ארבעה עשר להיות בשבת שוחט בה מיד, איז די הלכה קענסט עס גייען שעכטן מיטן קופיץ קענסטו גלייך גיין שעכטן, בחמשה עשר שוחט בה מיד, אפילו עס איז געטראפן די פופצנטע קענסטו עס אויך גיין נוצן גלייך. נמצאת קופיץ קשורה לסכין אויב די די נאך א דין וואס די ברייתא לייגט מיר צו צום סוף איז נמצאת קופיץ קשורה לסכין טאמער זי איז צוזאם געבינדן הרי היא כסכין ס'האט די זעלבע דין ווי א סכין קענסט עס גלייך נוצן אבער מכלל דרישא לאו בשבת עסקינן וויבאלד דו זעסט דא אז די סוף פון די ברייתא די סיפא זאגט די ברייתא אז אויב י ד פאלט אויף שבת שוחט בה מיד, קענסט עס גלייך נוצן. פארוואס? ווייל די איד ווייסט זייער גוט אז שבת קען איך נישט גיין טובל'ן. האט ער שוין געטובל'ט אויף פרייטאג, ווייסט ער אז י ד וואס פאלט אויף ערב שבת קענסט עס נוצן. די זעלבע זאך אויף יום טוב, וויבאלד האסט נישט געקענט טובל'ן דעם טאג פארדעם, קענסט אויך אננעמען אז די מעסער איז געווען א געטובל'טע מעסער. איז אז חוץ דעם וואס די דינים שטימען נישט צוזאמען, אויב זאג איך אז די רישא רעדט זיך אויך פון שבת, אבער לאמיר נישט אריינגיין אין דעם, איך קען דאך נישט האבן די ברייתא זאל מיר זאגן די רישא רעדט זיך פון שבת, און די סיפא רעדט זיך נאכאמאל פון שבת, צוויי אין איין ברייתא ברענגט מען איבער די צוויי מאל די זעלבע פאל, און איינמאל פסק'סט מען אזוי און איינמאל פסק'סט מען אזוי, אז די סיפא רעדט פון שבת, מוז דאך זיין אז די רישא האט נישט גערעדט פון שבת, אז די רישא האט נישט גערעדט פון שבת, נאר די רישא רעדט פון א נארמאלע וואכענדיגן טאג, און דו זאגסט מיר נאך אלץ ביי קופיץ, די הלכה איז שונה ומטביל, פרעג איך דיר ווייטער פארוואס שונה ומטביל? בשלמא אויב פארשטיי איך אזוי ווי בן תימא, פארוואס האב איך שונה ומטביל? ווייל מען קען נישט צוברעכן די עצמות פון א קרבן חגיגה, איז א קופיץ א האק מעסער האב איך נישט וואס צו נוצן, איז וועגן דעם פארשטיי איך, די באלעבאס איז נישט געגאנגען טובל'ן דאס י ג נאר טראכט איך וועל עס גייען טובל'ן י ד אז דו טרעפסט עס י ד מוזטו מורא האבן אז דאס איז א מעסער וואס קיינער האט נישט געטובל'ט, איז די קופיץ מוזטו גיין איבערטובל'ן. אבער אויב גיי איך לפי רבנן, וואס יעדער איינער האט געדארפט האבן א קופיץ ערב פסח, ווייל י ד ניסן האט מען דאך געברענגט א קרבן חגיגה, אויב אזוי מהיכי תיתי זאל איך מאכן א חילוק צווישן א סכין מיט א קופיץ, אזוי ווי דו פארשטייסט אז סכין איז גע'טובל'ט ווייל דער באלעבאס דארף עס זיכער האבן י ד, קופיץ איז די זעלבע זאך, דער באלעבאס דארף עס זיכער האבן י ד. אלא מאי, איז דאך א ראיה אז דאס גייט לפי בן תימא וואס ער האט געהאלטן אז י ד קען איך נישט גיין נוצן דעם קופיץ, פארוואס ווייל מען קען נישט צוברעכן די קרבן פסח, קרבן חגיגה'ס ביינער, אז איך דארף עס נישט האבן, אז דו טרעפסט דא א מעסער, קענסט נישט אננעמען ס'איז גע'טובל'ט, פארוואס זאל עס זיין גע'טובל'ט, דער באלעבאס דארף עס נישט האבן, י ד ניסן, ווען ער גייט אין מקווה וועט ער דאס מיטנעמען דאס טובל'ן אויכעט, אבער גיין זיין פארזיכערט אז דאס איז א געטובל'טע כלי דאס איז נישט קיין ראיה, זאגט די גמרא האסטו דאך פון דא ווייטער א ראיה אז ס'גייט לפי בן תימא, וואס בן תימא האט געזאגט אז מען קען נישט צוברעכן ביינער פון א קרבן חגיגה, און וואס דאס איז געווען א שאלה, איז די שאלה דאך געווען האלט עס בן תימא צו נישט, פון דא איז דאך מוכרח אז בן תימא האט געהאלטן אז גיין צוברעכן א ביין פון א קרבן חגיגה איז די זעלבע פראבלעם ווי גיין צוברעכן פון א קרבן פסח. זאגט די גמרא ניין, ואלא שבא במרובה, איך קען דאך אפשר ענטפערן און זאגן, מען רעדט דא פון מרובה, וואס פשט איז, אז דער קופיץ אוודאי רעדט מען ס'איז געווען אינדערוואכן, ווייל טאמער נישט איז דאס די זעלבע פאל ווי אין די סיפא, נאר וואס, מרובה, דער מענטש האט אסאך פלייש אינדערהיים, ווייסט ער קלאר אז ער גייט נישט ברענגען קיין קרבן חגיגה, איז וועגן דעם אז דו גייסט טרעפן אזא מעסער, דארפסטו מורא האבן און זאגן אה, אפשר איז נישט גע'טובל'ט, ווייל דער בעל הבית, עס רעדט זיך דא אז ער האט נישט געברענגט קיין קרבן חגיגה. אז ער האט נישט געברענגט קיין חגיגה פארוואס זאל ער גיין טובל'ן דעם מעסער י ג? וועגן דעם די קופיץ וואס דו טרעפסט אויף י ד קען איך נישט גיין נוצן ווייל דער באלעבאס דארף עס נישט האבן אויף י ד, ער דארף עס נאר האבן ט ו, איז י ד וועט ער עס טובל'ן, אבער ווען דו טרעפסט עס יעצט י ד איז נאכנישט גאראנטירט אז עס איז געווען געטובל'ט. אויף דעם פרעגט די גמרא מנא ידעי, ווי ווייסטו? פון ווי ווייסט ער י ג ניסן ווען דאס איז די טאג וואס ער דארף צוגרייטן זיינע מעסערס אז י ד גייט נישט ברענגען קיין קרבן חגיגה ווייל מרובה ווייל ער האט אסאך פלייש פון קרבן פסח? קרבן פסח האט דאך געדארפט זיין מנויין, מען האט געדארפט צוזאמשטעלן מיט א חבורה, ווי עס איז געגאנגען איז, מען האט געברענגט א קרבן פסח און אסאך מענטשן די גאנצע צייט האבן זיך צוגעשטעלט און זיי האבן געזאגט ווייסט וואס, מיך זאלסטו אויך האבן אין זין, איז י ד סארי איז י ג האט ער נאכנישט געוואוסט אז ער גייט נישט האבן גענוג מענטשן פאר זיין קרבן פסח, איז אוואדע, אויף א סמך ווייל ער ווייסט נישט וואס עס וועט זיין מיט זיין קרבן פסח, איז ער זיכער געגאנגען טובל'ן זיין קופיץ, אויב אזוי ווען דו גייסט טרעפן דעם קופיץ ווייטער י ד, זאלסטו דאך אננעמען אז ס'איז א געטובל'טע זאך ווייל א בעל הבית י ג האט נאך נישט געוואוסט אז ער גייט האבן גענוג פלייש פונעם קרבן פסח, אויב אזוי איז ער זיכער געגאנגען טובל'ן זיין קופיץ אויף י ג, איז ווען דו טרעפסט י ד זאלסטו עס קענען נוצן. זאגט די גמרא ניין, דו ווייסט וואס, דא רעדט זיך א צווייטע פאל, אלא שבא בטומאה, אז וואס? אז כלל ישראל זענען געווען טמא. רוב ציבור זענען געווען טמא, וועגן דעם קרבן פסח האט מען געברענגט בטומאה, אבער אזוי ווי עס האט מען שוין געזאגט די משנה, אז למעשה קרבן חגיגה ברענג איך נישט ווען די עולם איז בטומאה, איז וועגן דעם ווייסט די באלעבאס אז י ד האב איך נישט קיין חגיגה ווייל איך בין טמא, און נישט נאר איך בין טמא אלע זענען טמא י ד, אויב אזוי גייען מיר דאך היינט נישט ברענגען א קרבן חגיגה, אויב אזוי דארף מען נישט האבן דעם קופיץ. איז גייט ער זיך נישט צויאגן דאס צו גיין טובל'ן. פרעגט די גמרא ווייטער אבער סוף סוף מנא ידע, מנא ידע, י"ג האט מען נאכנישט געוואוסט צו ס'איז יא בטהרה צו ס'איז בטומאה, ס'איז נישט געווען אזויווי היינט אז מ'האט פשוט אינפארמעישן געווען גלייך גרייט, נאר די עולם איז ארויפגעקומען און דעמאלטס האט מען געזען וואס די מצב איז אויפן גאס, איז די עולם טמא, איז די עולם נישט טמא. איז ווייטער י"ג האט נאך נישט געוואוסט, איז טענה'ט די גמרא אויב י"ג האט נאכנישט געוואוסט צו דער קרבן פסח וועט זיין בטומאה צו נישט, איז די איד האט זיך אנגענומען ביי זיך אז י"ד גייט ער ברענגען א קרבן חגיגה, וויפיל מענטשן ער וועט האבן פאר די קרבן פסח ווייס איך נישט, צו ס'וועט זיין בטומאה בטהרה ווייס איך נישט, איז האט די איד זיך אנגענומען אז קען זיין מארגן י"ד וועל איך מוזן גיין ברענגען א קרבן חגיגה, האט ער געמוזט צוגרייטן זיין קופיץ אויף י"ג, איז מהיכי תיתי, קען איך נישט אננעמען אז י"ג ניסן איז ער געגאנגען טובל'ן זיין קופיץ, זיין האק מעסער איז ער געגאנגען טובל'ן, ווייל ער מיינט, מארגן מסתמא וועל איך ברענגען א קרבן חגיגה דארף איך האבן מיין האק מעסער, איז ווען דו טרעפסט עס י"ד זאלסטו עס קענען נעמען. זאגט די גמרא ניין, דו ווייסט פון וואו איך ווייס אז די עולם איז טמא, וועל איך דיר זאגן פשוט, דמית נשיא, דמית נשיא, די נשיא איז געשטארבן, איז דאך א מצוה יעדער איינער זאל זיך גיין מטמא זיין, איז דא ווייסט מען קלאר אז די עולם איז טמא. פרעגט די גמרא איין מינוט איין מינוט דמית נשיא אימת ווען איז די נשיא געשטארבן לאמיר דא מאכן אביסל אן חשבון אילימא דמית בשלשה עשר אויב וועסטו מיר זאגן אז די נשיא איז געשטארבן בשלשה עשר דאס הייסט י"ג איז ער געשטארבן י"ג האט זיך די עולם מטמא געווען און לאמיר זאגן די מענטש ער איז יא טהור אויב אזוי איז סכין למה לי דמטבליה, פארוואס זאגסטו מיר ביי די סכין אז איך טרעף עס י"ד ניסן, קענסטו אננעמען אז ס'איז א טהור'דיגע מעסער און דו קענסט גיין שעכטן עני קרבן דערמיט, פארוואס ווייל י"ג איז ער זיכער געגאנגען עס טובל'ן, אבער די קופיץ דאס קען איך נישט טון, פארוואס איז סכין עפעס יא? פארוואס קענסטו אננעמען אז דער סכין איז זיכער טהור און דו קענסט גיין טובל'ן מיט דעם יעדע זאך, אויב די נשיא איז געשטארבן? י"ג ניסן, האט דאך דער באלעבאס געוואוסט אז די נשיא איז געשטארבן, מען גייט ברענגען קרבן פסח יעצט בטומאה, מהיכי תיתי זאל ער גיין יעצט גיין טובל'ן זיין סכין י"ג ניסן, פארוואס? ער ווייסט קרבן פסח גייט מען טאקע מקריב זיין, אבער די גאנצע עולם איז טמא ווייל דער נשיא איז געשטארבן, האט ער זיכער נישט געגאנגען טובל'ן זיין סכין אויף י"ג ניסן, איז ווען איך טרעף יעצט א סכין י"ג י"ד ניסן און איך ווייס אז נעכטן איז די נשיא געשטארבן, וויאזוי קען איך אננעמען אז דאס איז א טהור'דיגע מעסער, ווען עס איז נישטא קיין שום סיבה נישט פארוואס דער בעלעבאס זאל עס גיין טובל'ן אויף י"ג ווען ער ווייסט אז מארגענדיגע קרבן פסח וועט זיין בטומאה עניוועיס? איז וואס מאכסטו מיר א חילוק צווישן א סכין מיטן קופיץ? ואלא נאר וואס דמית בארבעה עשר, אויב וועסטו מיר זאגן אז וואס? אז די נשיא איז געשטארבן י"ד ניסן, אויב אזוי פרעג איך דיר מאי שנא סכין דמטביל, און מאי שנא קופיץ דלא מטביל לה? דער איד, י"ג ניסן, האט ער געוואוסט אז די עולם וועט זיין טמא? ניין. איז ער געגאנגען טובל'ן זיין סכין, ווייל מארגן גייט ער ברענגען א קרבן פסח. אויב וועסטו מיר יעצט זאגן אז דאס איז שיטת רבנן אז איך מעג צוברעכן די ביינער פון א קרבן חגיגה, האט די איד י ג ניסן אויך געטראכט, מארגן גיי איך ברענגען א קרבן חגיגה און איך מוז האבן א קופיץ, איך מוז האבן א האק מעסער, איז ער געגאנגען און געטויפט ביידע מעסערס, סיי די סכין און סיי די קופיץ איז ער געגאנגען אין מקווה עס גיין טובל'ן, איז פארוואס מאכסטו מיר א חילוק, ביי די סכין זאגסטו מיר יא דאס איז אוודאי עס איז טהור, און ווען עס קומט צו די קופיץ זאגסטו מיר ניין דא האב איך מורא עס איז נישט טהור. אויב די איד איז געווען טהור י ג און די נשיא איז ערשט געשטארבן י ד, פארוואס מאכסטו מיר א חילוק צווישן די מעסער מיטן קופיץ? ענטפערט די גמרא לא צריכא, כ'וועל לערנען פארן צווייטן תירוץ, אז וואס? דנשיא גוסס בשלשה עשר, די נשיא האט שוין געגוסס'ט בשלשה עשר, דאס הייסט מ'האט שוין געוואוסט עפעס געשעהט דא, עני טאג דא וועט ער נפטר ווערן, און מ'וועט זיך מוזן מטמא זיין. אבער סכין דחד ספיקא מטביל לה, סכין וואס האט נאר איין ספק אויף זיך, דו ווייסט אפשר וועט מען מארגן ברענגען בטומאה די קרבן פסח, אבער אפשר דאך נישט, איז דער בעלעבאס געגאנגען נעמען די מעסער און איז געגאנגען טובל'ן. פאר דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן א סכין וואס דו טרעפסט אויפן גאס י ד איז זיכער געטובלט, ווייל די איד האט געוואוסט אין הכי נמי אז קען זיין מען וועט דא ברענגען דעם קרבן פסח בטומאה, אבער דאס איז נאר איין ספק, אפשר וועט ער שטארבן אפשר נישט, ענדערש זאל איך יעצט גיין י ג ניסן, כ'וועל עס גיין טובל'ן אזוי ווייס איך מארגן קען איך זיכער ברענגען מיין קרבן פסח. אבער קופיץ, דתרי ספיקי, דא וואס איך האב צוויי ספיקות, סיי דעם ספק אפשר מיר זאלן זיין מארגן טמא, אויב נאך נישט ברענגען קיין קרבן חגיגה, סיי אפשר וועל איך נישט האבן גענוג מענטשן פאר די קרבן פסח, וועל איך עניוועיס נישט ברענגען קיין קרבן חגיגה. אויב אזוי תרי ספיקי לא מטביל לה, איז די באלעבאס גייט עס נישט טובל'ן, וועגן דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן ס'מאכט א חילוק וואס די מעשה איז, אויב ס'איז געווען א סכין וואס נאר אויף דעם איין ספק, זאג איך דיר אוודאי זאלסט עס גיין טובל'ן, אוודאי אז דו גייסט עס טרעפן יעצט י ד ניסן קענסטו עס נוצן, שוחט בה מיד, ווייל די באלעבאס האט נאר געהאט איין ספק אפשר טאקע די עולם מארגן וועט מען ברענגען א קרבן פסח בטומאה, אבער ס'איז נאר איין ספק, איז גיי איך עס יעצט י ג טובל'ן, ווען דו טרעפסט עס י ד אוודאי קענסטו עס טאקע נוצן גלייך, מה שאין כן קופיץ, דא קען עס שוין זיין אנדערש, קען זיין עס איז א דאפלטע ספק, ערשטנס ווער זאגט בכלל מ'וועט מארגן ברענגען, ווייל דער עולם וועט זיין טמא, צווייטנס ווער זאגט כ'וועל האבן גענוג מענטשן און איך בלייב מיט גענוג פלייש וועל איך אויך נישט ברענגן קיין קרבן חגיגה, איז דאס אלעס סיבות אויף נישט צו גיין טובל'ן מיין מעסער, פאר דעם קען איך אננעמען א סכין, דעם שוחט מעסער דאס האט ער געטובל'ט, ווען דו טרעפסט י ד קענסטו עס טאקע נוצן. מה שאין כן א קופיץ, דאס קענסטו נישט נוצן ווייל דער בעל הבית האט געהאט צוויי ספיקות אויף דעם, פאר צוויי ספיקות קען זיין אז עס איז נישט גע'טובל'ט, קענסט נישט אננעמען אז עס איז טהור, קענסט נישט אננעמען דו קענסט יעצט גיין שעכטן דערמיט, וועגן דעם זאגט די ברייתא אז סכין, שעכט, קענסט אננעמען עס איז טהור, מה שאין כן א קופיץ דארפסטו מורא האבן און קענסט עס נישט נוצן ביז עס געטובל'ט און געהאט הערב שמש.